בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף נ"א, מ'הייבט אן דף נ עמוד ב' ביי די משנה אונטן זאגט די הייליגע משנה, המקדש אישה ובתה או אישה ואחותה כאחת, פשט איינער איז מקדש א מאמע מיט א טאכטער אדער צוויי שוועסטערס אויף איין מאל, וואס אז מען איז מקדש א פרוי קען מען נישט שפעטער מקדש זיין איר טאכטער אדער איר שוועסטער, ווייל ס'דאך א ערווה, קידושין איז נישט תופס ביי ערווה. איז דא רעדט מען איינער וויל מקדש זיין ביידע אויף איינמאל, א מאמע מיט א טאכטער אויף איינמאל, צוויי שוועסטערס אויף איינמאל, איז די דין איז זאגט די משנה אינן מקודשות, ביידע זענען נישט מקודש, מ'זאגט נישט איינס איז מקודש און די אנדערע נישט, נאר ביידע זענען נישט מקודש. זאגט טאקע די משנה א מעשה, ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות געווען א מעשה פון פינף פרויען, וואס צווישן די פינף פרויען איז אויך געווען צוויי שוועסטערס, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים איז געגאנגען א מאן, ער האט צוזאמגעשטעלט א כלכלה א בעסקעט א סל אנגעפילט מיט תאנים, ושלהן היתה ושל שביעית היתה, די תאנים, דרך אגב זאגט די משנה האט באלאנגט פאר די פרויען אבער עס איז געווען שמיטה, שמיטה זענען אלע פירות הפקר האט עס די מאן געמעגט נעמען, וואס וויל די משנה דא מוסיף זיין וועלן מיר זעהן די גמרא, על כל פנים ער האט גענומען די תאנים, ואמר, און ער האט געזאגט פאר די פינף פרויען, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, איך וויל ענק אלע פינף מקדש זיין מיט די כלכלה פון תאנים, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, און איינע האט אנגענומען די תאנים, איינע פון די פרויען האט עס אנגענומען פאר אלעמען, ואמרו חכמים, און חכמים האבן גע'פסק'נט, אין אחיות מקודשות, אז דריי פון די פינף זענען טאקע מקודש פאר אים, אבער די צוויי שוועסטערס, ביידע זענען נישט מקודש, אזוי ווי מ'האט טאקע געזען אנפאנג משנה. זאגט די הייליגע גמרא מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען דעם דין אז א מענטש איז מקדש צוויי שוועסטערס, אז ביידע זענען נישט מקודש? ענטפערט די גמרא אמר רמי בר חמא, זאגט רמי בר חמא איז א קלארע פסוק, דאמר קרא שטייט אין פסוק, ואישה אל אחותה לא תקח לצרור, פשט די תורה זאגט אז אישה א פרוי אל אחותה מיט איר שוועסטער לא תקח לצרור זאל נישט מאכן צרות איינער מיטן צווייטן פשט א מענטש האט צוויי פרויען ווערן זיי גערופן צרות פשט א מענטש זאל נישט חתונה האבן מיט צוויי שוועסטערס קומט אויס זאגט רמי בר חמא מ'קען דרש'ן די פסוק התורה אמרה בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהא לו ליקוחין אפילו באחת מהן פשט די תורה זאגט, ואישה אל אחותה לא תקח, לא תקח איז פשט אז עס איז נישטא קיין ליקוחין, קידושין איז נישט תופס לצרור, א מענטש נעמט צוויי שוועסטערס, איז די קידושין נישט תופס ביי קיין איינס פון זיי. אמר ליה רבא, פרעגט רבא א קשיא אויף רמי בר חמא, וויאזוי קענסטו זאגן אז די פסוק רעדט פון אזא ציור, אז איינער פרובירט צו מקדש זיין צוויי שוועסטערס, אי הכי אויב אזוי היינו דכתיב שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, די פסוק רעדט דארט פון די עריות, די פסוק פירט אויס אז איינער וואס איז עובר אויף די אלע איסורים, איינער וואס האט חתונה די עריות קריגט כרת, יעצט לכאורה זאגט רבא לויט דיר אז מען רעדט דא ביי איינער וואס האט פרובירט צו מקדש זיין צוויי שוועסטערס וואס די קידושין איז נישט תופס, און ווי איז דא כרת אי קידושין לא תפסי בה כרת מי מיחייב, איז מען דען חייב כרת טאמער די קידושין האט נישט תופס געווען איז מען דאך נישט חייב קיין כרת, אלא אמר רבא ממילא זאגט רבא אוודאי נישט פון דעם רעדט די פסוק נאר קרא בזה אחר זה, די פסוק רעדט זיך נישט ווען איינער מקדש צוויי שוועסטערס אויף איינמאל, נאר די פסוק רעדט זיך ביי איינער וואס איז מקדש א שוועסטער, און שפעטער וויל ער מקדש זיין א צווייטע שוועסטער, וואס אויף דעם זאגט די תורה ס'גייט נישט, קענסט נישט מקדש זיין די צווייטע שוועסטער, ווייל מען קען נישט מקדש זיין אן אחות אישה, און טאמער דו וועסט וואוינען מיטן צווייטן שוועסטער נאכדעם וואס דו האסט מקדש געווען איינס, ביסטו חייב כרת. איז די פסוק רעדט פון בזה אחר זה. נאר וואס ומתניתין, פארוואס זאגט אונזער משנה אז ווען מען מקדש ביידע איז די קידושין אינגאנצן נישט חל, פון ווי ווייסט עס די משנה? ומתניתין כדרבה, ווייל די משנה גייט כשיטת רבה, וואס רבה האט געזאגט א באקאנטע כלל דאמר רבה, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, רבה זאגט א כלל אזוי, יעדע זאך וואס מען קען נישט טון איינס נאכן צווייטן, ווי למשל צוויי שוועסטערס, מען קען נישט מקדש זיין איינס נאכן צווייטן, איינס קען מען מקדש זיין, אבער די צווייטע קען מען נישט, איז ווען מען טוט עס צוזאמען, איז כאילו מען האט גארנישט געטון, האסט מקדש געווען צוויי שוועסטערס צוזאמען? כאילו דו האסט גארנישט געטון, איז דאס איז די טעם פון אונזער משנה, אז די משנה זאגט טאקע אז המקדש אשה ואחותה, אינן מקודשות, אז ביידע זענען נישט מקודש, זאגט טאקע די גמרא דער כלל וואס רבה האט דא געזאגט, גופא אמר רבה, כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, פרעגט די גמרא א קשיא אויף די כלל פון א ברייתא, איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, המרבה במעשר, איינער וואס איז מרבה אויף מעשר, פשט, תרומה, תרומה גדולה, ווייסט מען דאך די תורה האט נישט געזאגט קיין שיעור וויפיל מען זאל מפריש זיין תרומה גדולה, חז"ל האבן קובע געווען א פערציגסטל א פופציגסטל א זעכציגסטל, אבער א מענטש קען געבן וויפיל ער וויל, ווען עס קומט אבער צו מעשרות, זאגט די תורה מען דארף מפריש זיין א צענטל, מער פון דעם קען מען נישט מפריש זיין, און וואס איז טאמער איינער האט מרבה געווען במעשר, ס'טייטש לאמיר זאגן ער האט געהאט הונדערט עפלעך, ער האט שוין מפריש געווען פון דעם אלעס, מעשר ראשון לאמיר זאגן האט ער נאכנישט מפריש געווען, איז אנשטאטס מפריש זיין צען עפלעך פאר מעשר ראשון ווי שטייט אין די תורה, האט ער מפריש געווען צוואנציג. איז דער דין איז אזוי, פירותיו מתוקנים, פשט די אנדערע אכציג עפל וואס איז דא געבליבן, זיי זענען מתוקן, טבל הייסן זיי מער נישט ווייל מען האט שוין מפריש געווען פון זיי מעשרות, אבער ומעשרות מקולקלין, די צוואנציג עפלעך וואס ער האט מפריש געווען, זיי זענען פראבלעמאטיש, פון זיי טאר מען נישט עסן, פארוואס? ווייל צווישן די צוואנציג איז אויסגעמישט דא צען עפלעך וואס זענען טבל, פארוואס? ווייל די צען איבעריגע עפלעך, מעשר איז דאס נישט, מתוקן איז דאס אויך נישט ווייל פון דעם האט מען אויך נישט מפריש געווען קיין מעשר, און ממילא די צוואנציג עפלעך זענען פראבלעמאטיש, די איינציגסטע וועג וואס מען וועט מעגן עסן פון דעם, איז טאמער מ'עט פון פריש מפריש זיין פון זיי מעשרות דורך אנדערע טבל מ'עט ברענגען אנדערע טבל און מ'עט מפריש זיין פון די מעשרות אזוי העט מען עס קענען מתקן זיין אזוי שטייט אין א ברייתא יעצט לכאורה פרעגט די גמרא פרעגט אביי לויט רבה'ס כלל ואמאי נימא כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו רבה האט דאך געזאגט א כלל אז יעדע זאך וואס מ'קען נישט טון איינס נאכן צווייטן, איז ווען מ'טוט עס צוזאמען איז דאס גארנישט מיט נישט. איז דא, וואס וועט זיין אויב א מענטש וועט מפריש זיין צען עפלעך מעשר ראשון, און נאכדעם וועט ער מפריש זיין נאך צען עפלעך מעשר ראשון, איז די צווייטע צען וואס ער האט מפריש געווען, האט ער גארנישט געטון, מ'קען דאס נישט טון. איז אויב אזוי פארוואס ווען מ'טוט עס צוזאמען, געשען דא כאילו א פראבלעם, פארוואס זאל מען נישט זאגן, אז אויב מ'טוט עס צוזאמען האסטו גארנישט געטון, פשט א מענטש איז מפריש צוואַנציק עפלעך מעשר ראשון, האסטו גארנישט געטון שטעל עס גראד צוריק אריין צווישן די עפלעך וואס איז געווען דא פריערט, ווייל דיין פעולה איז גארנישט ווייל כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, מען זעט דאך אבער דא נישט אזוי, מען זעט דאך אז ס'האט יא חל געווען א שם מעשר אויף צען פון די צוואַנציק און אויף די אנדערע צען האב מיר א פראבלעם, פארוואס טאקע? אמר ליה ענטפערט רבה דא איז אנדערש, שאני מעשר, דאיתיה לחצאין, דאי אמר תקדוש פלגא פלגא דחיטתא קדשה, פשט מעשר איז אנדערש פארוואס? ווייל ביי מעשר זעהט מען א מושג אז א מענטש זאל קענען מפריש זיין פון א האלבע חיטה מעשר פשט א מענטש קען זאגן אז איך וויל האלב פון יעדע חיטה זאל זיין מעשר איז אויב אזוי וואס וועט זיין טאמער א מענטש האט הונדערט עפלעך ער איז מפריש צוואנציג אבער נישט פשט ער איז מפריש צוואנציג ער זאגט אויף אלע צוואנציג איך וויל די צוואנציג זאל זיין מעשר דאס קען ער אוודאי נישט טון נאר וואס ער איז מפריש צוואַנציק און ער זאגט אז האלב פון יעדן עפל זאל זיין מעשר, דא אוודאי איז דאס גלאטע לכתחילה'דיגע מעשר ראשון, איז אויב אזוי זאגט רבה הוא הדין אז איינער איז מפריש צוואַנציק און ער זאגט נישט האלב פון יעדן עפל, ער זאגט פשוט אז די צוואַנציק זיין מעשר ראשון, איז כאילו ער האט געזאגט האלב פון יעדן עפל זאל זיין מעשר ראשון, און דערפאר טאקע זאגט מען אז ס'איז פראבלעמאטיש ס'איז אויסגעמישט דא מעשר ראשון מיט טבל, אבער אין הכי נמי, דארט ווי מ'זעהט נישט אזא מושג, דארט ווי מ'קען נישט צעטיילן א עפל אויף האלב ווי מ'וועט באלד זעהן אנדערע דוגמאות, איז דארט אוודאי דא דער כלל אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. פרעגט די גמרא והרי מעשר בהמה, א קשיא פון מעשר בהמה, מעשר בהמה איז טייטש, א מענטש האט בהמות, זאגט די תורה מען דארף מפריש זיין מעשר בהמה, מ'שטעלט זיי אלע אריין אין א שטאל ווי יעדער ווייסט, מ'פירט זיי דורך א טיר, און מ'הייבט אן ציילן, איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס אכט ניין, די צענטע זאגט מען צען, און דאס ווערט מעשר בהמה, און אזוי איז מען מפריש מעשר בהמה פונעם גאנצן שטאל, יעצט ביי מעשר בהמה דליכא לחצאין, ביי מעשר בהמה איז נישט דא אזא מושג אזוי ווי מען האט געזען ביי עפל, א האלבע עפל איז מעשר, ביי מעשר בהמה איז נישט דא אזא זאך, א מענטש קען נישט נעמען צוויי בהמות און זיי צוזאמען דורכפירן ביי די צענטע, שטאטס אנשטאטס ס'זאל ארויסגיין ביי די צענטע איין בהמה פירט ער אדורך צוויי און ער זאגט האלב פון יעדע בהמה איז א מעשר בהמה, נישט דא אזא מושג, ווייטער די זעלבע זאך וליכא בזה אחר זה, נישט דא אזא זאך אז א מענטש זאל מפריש זיין מעשר בהמה איינס נאכן צווייטן, פשט, לאמיר זאגן ער ציילט איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין, די צענטע זאגט ער צען, דאס איז מעשר בהמה, און די עלעפטע וויל ער אויך זאל זיין מעשר בהמה, טאמער ער וועט זאגן אויף די עלעפטע צען, ער וועט נאכאמאל וועלן אז די עלעפטע זאל זיין מעשר בהמה איז דאס גארנישט מיט נישט. יעצט דרך אגב איידער מען גייט דא ווייטער, באלד וועט מען זען אז טאמער איינער האט נישט גערופן די צענטע בהמה צען, ער האט נישט געזאגט עשירי ביי די צענטע, נאר ער האט גערופן אנדערע בהמות עשירי, דארט זאגט מען יא עס איז שייך אז אנדערע בהמות זאלן נתפס ווערן בקדושת מעשר, זאלן האבן עפעס א סארט קדושה, אבער ווען איינער האט גערופן די צענטע בהמה עשירי, און יעצט די עלעפטע בהמה שפאצירט ארויס, ער זאגט נאכאמאל עשירי, האט ער גארנישט געזאגט, פשט מען קען נישט מפריש זיין מעשר בהמה בזה אחר זה, און פונדעסטוועגן, ואמר רבא האט רבא געזאגט, יצאו שנים בעשירי וקראן עשירי, עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה, רבא האט געזאגט אז טאמער ס'שפאצירן ארויס צוויי בהמות אנשטאטס איין בהמה ווען ס'קומט צו די צענטע, און אויף ביידע בהמות זאגט די בעל הבית עשירי, איז די דין איז אז עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה פשט איינע פון די צוויי איז מעשר בהמה די אנדערע קריגט א געוויסע קדושה, ס'ווערט א שלמים, איז וואס טוט מען ווי רש"י זאגט די פאטענט מען ווארט ביז ביידע פאלט א מום אין זיי שפעטער איז מען מפריש א צווייטן שלמים און נאכדעם קען מען עסן ביידע אבער על כל פנים וואס זעהן מיר דא אז רבא האלט רבא זאגט קלאר אז ווען צוויי בהמות שפאצירן ארויס און ער רופט זיי ביידע עשירי געשעהן דא עפעס איינס פון זיי ווערט מעשר בהמה די אנדערע ווערט א שלמים איי פארוואס לויט רבה'ס כלל אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו איז היות וואס מען קען נישט מפריש זיין מעשר בהמה בזה אחר זה וואלט געדארפט זיין אז די זעלבע זאך ווען ביידע שפאצירן ארויס איז האט ער גארנישט געזאגט כאילו ער האט נישט מפריש געווען מעשר בהמה מ'דארף אנהייבן פון דאס פריש און מען זעט דאך נישט אזוי ענטפערט רבה דא איז אויך אנדערש שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות ביי מעשר בהמה איז דא א מושג פון א טעות ווי מען וועט שוין זעהן דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה קרא לתשיעי עשירי לעשירי תשיעי לאחד עשר עשירי שלשתן מקודשין פשט וואס איז טאמער איינער געמאכט א טעות ער ציילט און ער האט זיך פארמישט ער ציילט איין בהמה צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט יעצט די ניינטע בהמה שפאצירט ארויס אנשטאט זאגן ניין זאגט ער צען זאגט ער עשירי יעצט כאפט ער זיך די טעות איז ווען די צענטע בהמה שפאצירט ארויס זאגט ער תשיעי ווייל ער האט זיך געכאפט אז ער האט אויסגעלאזט תשיעי און ווען די עלעפטע בהמה שפאצירט ארויס זאגט ער נאכאמאל עשירי תשיעי עשירי ער ציילט ווייטער קומט אויס אז די ניינטע בהמה האט ער אנגערופן אנגערופן עשירי די צענטע בהמה האט ער אנגערופן תשיעי די עלעפטע בהמה האט ער אויך אנגערופן עשירי וואס איז די דין פון די אלע דריי בהמות? זאגט די משנה, אלע דריי ווערן נתפס בקדושת מעשר בהמה, יעצט וואס טוט מען טאקע? איז אזוי, די צענטע בהמה וואס מ'האט גערופן תשיעי, דאס איז מעשר בהמה נישט קיין חילוק צו מ'האט עס גערופן מעשר, צו מ'האט עס גערופן עשירי, צו מ'האט עס נישט גערופן עשירי, דאס איז מעשר בהמה, די ניינטע בהמה וואס מ'האט גערופן עשירי, היות וואס מ'האט עס גערופן עשירי פאר מ'האט גערופן די צענטע עשירי, קריגט עס אויך א געוויסע קדושה, און די דין איז מ'דארף ווארטן ביז ס'פאלט א מום אין דעם נאר נאכדעם קען מען עס עסן, און די עלעפטע בהמה איז די דין עס איז קדוש בקדושת שלמים, אבער על כל פנים וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז די צענטע בהמה ווערט מעשר בהמה צו מ'האט עס גערופן עשירי צו נישט, אטאמאטיש ווערט עס מעשר בהמה, ווי ווייסט מען דאס? מ'לערנט ארויס אין א פסוק, און ממילא זאגט רבה אז פאר דעם איז טאקע די דין אז ווען צוויי בהמות שפאצירן ארויס צוזאמען ווען עס קומט צו די צענטע זאגט מען אויכעט אז ביידע ווערן קדוש, ווייל אין אמת'ן אריין וואלט נישט געדארפט זיין אזוי, אין אמת'ן אריין האבן מיר דאך די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, אבער דא איז אנדערש, ווייל היות וואס מען זעט אזא מושג אז די צענטע בהמה ווערט קדוש אטאמאטיש ווערט אטאמאטיש מעשר בהמה, איז דא אויך אז שפאצירן ארויס צוויי, די צענטע ליגט דאך אויך דא, און דאס ווערט אטאמאטיש מעשר בהמה, איך ווייס דאך נאר נישט וועלכע איז וועלכע, איז פארדעם קריגן ביידע א קדושה, אבער היות וואס ס'איז א אטאמאטישע זאך, איז דא קומט נישט אריין די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, אבער דארט וואו ס'איז נישט דא די דין, איז אוודאי ווי רבה האט געזאגט כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, פרעגט די גמרא יעצט פון תודה, הרי תודה לחמי תודה א מענטש ברענגט א קרבן תודה דארף ער מיטן קרבן ברענגען פערציג ברויט, וואס בשעת וואס מען שעכט די קרבן ווערן די ברויטן קדוש ווערט קדוש בקדושת לחמי תודה, יעצט ביי לחמי תודה דליתא בטעות, דארט איז נישט דא די דין וואס מען האט געזען ביי מעשר אטאמאטיש, נישט דא קיין שום אטאמאטיש דארט איז נישט דא קיין טעותים, א מענטש האט געמאכט א טעות איז טאקע די ברויט ווערן נישט קיין לחמי תודה, פשט לאמיר זאגן א מענטש האט געברענגט ברויט פאר לחמי תודה, ער האט זיך איינגערעדט אז עס איז געווען געמאכט פון שווארץ מעהל, איז ער האט אינזין געהאט בשעת מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן תודה אז די ברויט איז געמאכט פון שווארץ מעהל זאל זיין לחמי תודה, שפעטער איז מען בודק מען זעהט עס איז געווען געמאכט פון ווייס מעהל, איז טאקע קיין איינע פון די ברויט ווערן נישט קדוש בקדושת לחמי תודה, פארוואס? ווייל עס איז געווען א טעות, דא העלפט נישט קיין טעות, ווייטער די זעלבע זאך וליתא נמי בזה אחר זה, נישט דא אזא זאך בזה אחר זה ווען עס קומט צו לחמי תודה, א מענטש וועט ברענגען פֿערציק לחמי תודה, און נאכדעם ברענגט ער נאך פערציג, איז די ערשטע פערציג איז לחמי תודה אבער די צווייטע פערציג איז גארנישט מיט נישט. יעצט ואיתמר האבן מיר געלערנט, תודה שנשחטה על שמונים חלות, וואס איז טאמער איינער געברענגט אכציג ברויט? איז חזקיה אמר זאגט חזקיה, קדשו לה ארבעים מתוך שמונים, פערציג פון די אכציג אכציג זענען קדוש בקדושת לחמי תודה, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט ניין, לא קדשו לה ארבעים מתוך שמונים די גאנצע אַכציק קען מען ווארפן אין דעם מיסטקאסטן קיינע פון די אַכציק איז נישט קיין לחמי תודה, יעצט וואס די מחלוקת דא צווישן חזקיה און רבי יוחנן, פשטות איז לכאורה רבי יוחנן האלט אזוי ווי רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, איז אזוי ווי א מענטש קען נישט ברענגען פֿערציק לחמי תודה נאך פֿערציק איז הוא הדין אז ברענגסט אַכציק, איז גארנישט געווען דא, איז קיין איינער פון די אכציג איז נישט קיין לחמי תודה, מה שאין כן חזקיה קריגט זיך לכאורה אויף די כלל פון רבה, און חזקיה האלט אז מען זאגט נישט כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, פאר דעם האלט חזקיה אז ווען מען ברענגט אכציג איז לפחות פֿערציק פון די אכציג איז יא לחמי תודה, יעצט ווי רש"י איז מסביר חזקיה איז געווען א רבי פון רבי יוחנן, איז ווי איז שייך צו זאגן אז רבה שטימט נישט מיט חזקיה, זאגט די גמרא ניין, די מחלוקת צווישן חזקיה און רבי יוחנן איז נישט אין די כלל פון רבה, יעדער איז מודה צו די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, זאגט די גמרא לאו איתמר עלה, האבן מיר דען נישט דארט געלערנט אמר רבי זירא הקל מודים כל היכא דאמר קדשו לה ארבעים מתוך שמונים קדשו, פשט דאס איז קלאר יעדער איז מודה אז א מענטש ברענגט אכציג ברויט אין בית המקדש מיט זיין תודה, און ער זאגט איך וויל פערציג פון די אכציג זאל זיין לחמי תודה די אנדערע פערציג זאל זיין לאחריות, פשט טאמער עפעס איז געשען מיט די ערשטע פֿערציק וועט מען נוצן די צווייטע פֿערציק. איז דארט איז יעדער מודה אוודאי אז פֿערציק איז לחמי תודה און די אנדערע פֿערציק איז לאחריות. ווייטער דאס איז אויך קלאר און דאס איז יעדער מודה אז טאמער א מענטש זאגט לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשו שמונים לא קדשו. פשט א מענטש ברענגט אַכציק ברויט און ער זאגט איך וויל די גאנצע אַכציק זאל זיין לחמי תודה, איז יעדער מודה אז קיין איינער פון די אכציג איז נישט קיין לחמי תודה פארוואס? ווייל יעדער איז מודה צו די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, נישט דא אזא זאך אז א מענטש ברענגט אכציג ברויט, נאר וואס לא נחלקו אלא בסתם, די מחלוקת איז וואס איז טאמער א מענטש האט געברענגט אכציג ברויט און ער האט נישט געזאגט וואס זיין כוונה דא איז, צי זיין כוונה איז אז פֿערציק פון די אַכציק זאלן זיין לחמי תודה און די אנדערע פֿערציק זיין לאחריות, אדער ער וויל אלע אַכציק זאלן זיין לחמי תודה, איז דא איז דא א מחלוקת, אז מר סבר חזקיה האלט, לאחריות קא מכוין, אז אוודאי האט ער נאר אינזינען געהאט פֿערציק זאלן זיין לחמי תודה די אנדערע פֿערציק לאחריות, פארדעם זאגט טאקע חזקיה אז פֿערציק זענען לחמי תודה די אנדערע פֿערציק נישט, ומר סבר ר' יוחנן זאגט ניין, לקרבן גדול קא מכוין, דער רעדט זיך נעבעך איין אז מען קען ברענגען אַכציק, אַכציק קען מען טאקע נישט ברענגען און די גאנצע אַכציק איז נישט קיין לחמי תודה, אבער אוודאי איז יעדער מודה צו די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, פרעגט אבער די גמרא, ווער איז אנגעקומען צו דעם תירוץ אז די סיבה פון די משנה זאגט אז מען קען נישט מקדש זיין צוויי שוועסטערס איז אלס די כלל פון רבה כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, ווער האט עס געזאגט? דאס איז געווען רבא, פרעגט די גמרא ורבא, למה ליה לשנויי כרבה, תיפוק ליה קידושין שאין מסורין לביאה נינהו, פשט מען וועט שוין זען א שורה ארום אז רבא האלט אז קידושין שאין מסורין לביאה, א מענטש איז מקדש א פרוי, וואס נאכדעם וואס ער איז זי מקדש קען ער נישט וואוינען מיט איר צוליב געוויסע סיבות, האלט רבא אז די גאנצע קידושין איז נישט חל, איז אויב אזוי זאגט די גמרא לויט רבא וואס דארף רבא צוקומען צו די טעם פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, זאגט בעסער די סיבה וואס א מענטש ווען ער איז מקדש צוויי שוועסטערס איז קידושין נישט חל, איז ווייל ס'איז קידושין שאין מסורין לביאה, ער קען דאך נישט וואוינען מיט קיינע פון די שוועסטערס, ווייל יעדע שוועסטער טאמער מ'עט וואוינען מיט איר עט זי זיין אחות אשתו, איז פאר דעם איז די קידושין נישט חל, וואס האט ער געדארפט זאגן די טעם פון רבה? ענטפערט די גמרא, לדבריו דרמי בר חמא קאמר, פשט רבא אוודאי האלט די טעם פון די משנה איז, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל ס'איז קידושין שאין מסורין לביאה, נאר רבא האט גערעדט צו רמי בר חמא, רמי בר חמא האמיר געזעהן גראד נאך די משנה אז רמי בר חמא האט געוואלט זאגן אז די מקור פון די משנה איז א פסוק, זאגט רבא ניין, פון די פסוק איז נישט קיין מקור ווייל די פסוק רעדט זיך פון בזה אחר זה, נאכדעם וואס איך ווייס אז די פסוק רעדט זיך פון בזה אחר זה זאגט רבא די כלל פון רבה אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו איז כאילו ס'שטייט אין פסוק טאקע אז באזא אופן עט די קידושין נישט חל זיין, אבער רבא רעדט נישט לשיטתו, רבא רעדט לשיטת רמי בר חמא אז די פסוק אליין איז נישט קיין ראיה אבער פון די פסוק קען מען אויך וויסן אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו פשט נאכדעם וואס איך האב א פסוק אז בזה אחר זה ארבעט נישט ווייס איך מיטן כלל פון רבה אז בבת אחת אינו אבער אוודאי רבא האט דא נאך א טעם אין די משנה אז די סיבה וואס מ'קען נישט מקדש זיין צוויי שוועסטערס אדער א מאמע מיט א טאכטער איז ווייל ס'איז קידושין שאין מסורין לביאה זאגט טאקע די גמרא איתמר מיר האבן געלערנט קידושין שאין מסורין לביאה, טאמער איינער איז מקדש א פרוי אויף אן אופן וואס ער קען נישט וואוינען מיט איר, לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי שוועסטערס רחל און לאה, און איינער געבט קידושין פאר ביידע שוועסטערס און ער זאגט איינס פון ענק זאל זיין מיין פרוי, וואלט מען געקענט לכאורה זאגן אז איינס פון זיי איז זיין פרוי, מען ווייסט טאקע נישט וועלכע, איז קען ער נישט וואוינען מיט קיינס פון זיי ווייל יעדעס איינס איז דא א חשש אפשר זי אחות אשתו, אבער פון די צווייטע זייט, איינס פון זיי איז זיין פרוי, זאגט אויף דעם די גמרא, איז דא א מחלוקת, אביי ורבא, אביי אמר הוו קידושין, אביי זאגט טאקע אז די קידושין איז חל, ער קען נישט וואוינען מיט ביידע, ווייל יעדעס איינס איז דא א חשש אפשר זי אן אחות אשה, פון די צווייטע זייט, די קידושין איז חל, זאגט אביי, ביידע וועלן דארפן האבן א גט, אבער רבא אמר רבא זאגט ניין, לא הוו קידושין, רבא האלט אז יעדע קידושין שאין מסורין לביאה, איז אינגאנצן נישט קיין קידושין, וואס איז די מקור פון רבא? אמר רבא בר אהינא אסברה לי בר אהינא א נאמען פון א חכם האט מיר מסביר געווען, ווייל היות שטייט אין פסוק כי יקח איש אשה ובעלה, די תורה האט מסמיך געווען די קיחה צו די בעילה, איז דרשנט מען פון דעם קידושין המסורין לביאה הוו קידושין, קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין, אז יעדע קידושין וואס קען נישט קומען נאך דעם א ביאה, הייסט נישט קיין קידושין און במילא טאמער איינער איז מקדש איינס פון צוויי שוועסטערס, ער ווייסט נישט וועלכע, איז די גאנצע קידושין נישט חל ווייל היות ער קען נישט וואוינען מיט ביידע נישט, ער קען נישט וואוינען מיט די פרוי וואס ער האט מקדש געווען, הייסט דאס נישט קיין קידושין. פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבא פון אונזער משנה, תנן מ'האט געזען אין אונזער משנה, המקדש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות, טאמער איינער איז מקדש צוויי שוועסטערס צוזאמען, האט די משנה געזאגט די קידושין איז נישט תופס, קען מען לכאורה מדייק זיין פון דעם, הא אחת מאישה ובתה מאישה ואחותה מקודשת, פשט לכאורה קען מען מדייק זיין פון די משנה אזוי, אז צוויי שוועסטערס צוזאמען קען מען טאקע נישט מקדש זיין, וואס איז אבער טאמער איינער איז מקדש איינס פון צוויי שוועסטערס, ער זאגט פאר צוויי שוועסטערס איינס פון ענק זאלן זיין מקודש פאר מיר, איז דא אוודאי די קידושין יא חל, וואוינען מיט זיי וועט ער טאקע נישט קענען, אבער די קידושין איז חל, איי ואמאי, קידושין שאין מסורין לביאה נינהו, תיובתא דרבא, לויט רבא דאס א קשיא, אמר לך רבא ענפערט רבא, ולטעמיך איך פארשטיי נישט לויט דיר, אימא סיפא,

זיי זענען יא מקודש פאר אים. יעצט היכי דמי זאגט רבא ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אילימא דאמר כולכם, טאמער די מאן וואס האט געגעבן דא די כלכלה האט געזאגט פאר אלע פינף איך וויל ענק אלע מקדש זיין, אויב אזוי וואס איז פשט אז דריי זענען מקודש צוויי נישט? קני את וחמור הוא ואת וחמור לא קנה, פשט א מענטש זאגט פאר א צווייטן איך וויל דו מיט א חמור צוזאמען זאלן עפעס קונה זיין איז די דין עס איז אינגאנצן נישט דא קיין קנין ווייל אז די חמור קען נישט קען יענער אויך נישט, איז דא אויך א מענטש איז מקדש פינף פרויען וואס צוויי פון זיי קענען נישט מקודש זיין, איז אז די צוויי קענען נישט, איז די אנדערע דריי ווערן אויך נישט מקודש, איז וואס פשט ס'איז געשטאנען אין די משנה אז דריי זענען מקודש צוויי נישט? אלא מאי נאר וואס דען, מוז מען זאגן אלא לאו דאמר להו אחת מכן, מוז מען זאגן אז ס'רעדט זיך נישט ביי א ציור אז דער מאן האט געוואלט מקדש זיין אלע פינף, נאר האט געזאגט פאר פינף פרויען, דריי פרעמדע מיט צוויי שוועסטערס, ער האט געזאגט פאר אלע פינף, איינס פון ענק זאלן זיין מקודש פאר מיר, האט נישט געזאגט וועלכע, וקתני, און אויף דעם זאגט די משנה, אין אחיות מקודשות, אז די צוויי שוועסטערס זיי קענען אהיימגיין, זיי, זעכער נישט. פארוואס? ווייל פון דא טאקע א ראיה צו רבא, ווייל קידושין שאין מסורין לביאה, לא הוו קידושין און במילא ביי זיי איז די קידושין זעכער נישט חל געווען, די אנדערע דריי זענען טאקע ספק מקודשות. אבער זעהן מיר דאך דא פון די סיפא אז ס'איז א ראיה צו רבא איז פארקערט גאר, פון די סיפא איז א קשיא אויף אביי, קומט אויס זאגט די גמרא לרבא קשיא רישא, לאביי קשיא סיפא, די משנה שטימט נישט לויט אביי, נישט לויט רבא, ענפערט די גמרא, אביי מתרץ לטעמיה רבא מתרץ לטעמיה, יעדער איינער קען פארענטפערן די משנה. איז קודם אביי, אביי מתרץ לטעמיה לויט אביי די ערשטע חלק פון די משנה שטימט, המקדש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת אינן מקודשות, הא אחת מאישה ובתה מאישה ואחותה מקודשת. פשט, די רישא פון די משנה זאגט די משנה אז ווען מען איז מקדש צוויי שוועסטערס אויף איין מאל איז די קידושין נישט חל, פארוואס ווייל מען האט פריערט געזען כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, אבער מען קען מדייק זיין פון דעם אז דווקא ווען מען האט מקדש געווען צוויי שוועסטערס צוזאמען איז די קידושין נישט חל. וואס איז טאמער מען איז מקדש איינס פון צוויי, א מענטש זאגט פאר צוויי שוועסטערס איינס פון ענק זאל זיין מקודש, איז דארט אוודאי איז די קידושין יא חל, פארוואס? ווייל ווי אביי האט געזאגט, קידושין שאין מסורין לביאה הייסט קידושין, און ממילא די ערשטע חלק פון די משנה שטימט. יעצט האלט אביי דארף מען דא צולייגן אפאר ווערטער צו די משנה, אז וואס? אז ואם אמר הראויה לביאה תתקדש לי, אינה מקודשת, פשט טאמער איינער איז געגאנגען צו צוויי שוועסטערס און ער האט זיי געזאגט איינס פון ענק זאל זיין מקודש פאר מיר, אבער נאר טאמער ס'ראוי לביאה, ער האט צוגעלייגט א תנאי נאר טאמער ס'ראוי לביאה, איז דא אוואדע איז אביי אויך מודה אז די קידושין איז נישט חל ווייל ס'איז טאקע נישט ראוי לביאה, איז אויף דעם ברענגט די משנה א מעשה, ומעשה נמי בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר הראויה לי מכם תתקדש לי ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות, אז ס'געווען א מעשה פון פינף פרויען וואס צווישן זיי איז געווען צוויי שוועסטערס, און איינער האט גענומען א כלכלה של תאנים און האט געזאגט פאר די פינף פרויען איך וויל נאר די פרויען וואס זאלן זיין ראוי לביאה, זאלן נתקדש ווערן פאר מיר, איז ביי אזא ציור טאקע האבן די חכמים געזאגט אז די צוויי שוועסטערס וואס זענען נישט ראוי לביאה, און דער מענטש האט דאך געמאכט אזא תנאי, זיי זענען טאקע נישט מקודש, די אנדערע דריי יא, יעצט דאס הייסט נישט, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, אז איינער וויל עפעס מקנה זיין פאר א מענטש מיט א חמור צוזאמען, קני את וחמור, דאס איז אנדערש, ווייל דא זאגט ער קלאר, ער מאכט א תנאי פריערט, איך וויל נאר אז די קידושין זאל חל זיין פאר איינער וואס איז ראוי לביאה, איז ביי אזא אופן טאקע די דריי וועלן קענען וואוינען מיט אים די אנדערע צוויי נישט, קומט אויס די גאנצע משנה שטימט לויט אביי, און די זעלבע זאך ורבא מתרץ לטעמיה, רבא קען אויך פארענטפערן די משנה, אז וואס? אז דאס וואס אונז האבן געזען די רישא פון די משנה, אז איינער וואס איז מקדש צוויי שוועסטערס אויף איין מאל, זאגט רבא מ'דארף אביסל טוישן דא די גירסא, פשט נישט דאס מיינט די משנה צו זאגן, נאר די משנה מיינט צו זאגן, המקדש אחת מאישה ובתה, או אחת מאישה ואחותה, נעשה כמי שקידש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת ואינן מקודשות. פשט לויט רבא זאגט אונז די משנה אז טאמער איינער איז מקדש איינס פון צוויי שוועסטערס ער גייט צו צוויי שוועסטערס און ער זאגט איינס פון ענק זאלן זיין מקודש פאר מיר איז די דין איז אז אזוי ווי ווען איינער איז מקדש צוויי שוועסטערס צוזאמען איז די קידושין נישט חל ווייל אזוי ווי מ'האט פריערט געזען כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו איז די זעלבע זאך ווען איינער איז מקדש איינס פון צוויי שוועסטערס

צווישן זיי צוויי שוועסטערס, און דער מענטש האט גענומען די כלכלה של תאנים, ער האט עס געגעבן פאר די פינף פרויען און ער האט געזאגט, איך וויל אז פון ענק פינף איז אזוי, די דריי וואס זענען נישט קיין שוועסטערס, זאלן זיין מקודש פאר מיר, די צוויי וואס זענען יא שוועסטערס, איינס פון ענק, זאל זיין מקודש פאר מיר. איז חכמים האבן גע'פסק'נט, ביידע שוועסטערס זענען נישט מקודש פארוואס? ווייל ס'איז קידושין שאין מסורין לביאה, קידושין שאין מסורין לביאה הייסט נישט קיין קידושין. קומט אויס די משנה שטימט סיי לויט אביי סיי לויט רבא. תא שמע, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רבא, פון א משנה וואס מ'עט זען בהמשך. די משנה זאגט בהמשך, המקדש את בתו סתם, אין הבוגרות בכלל. פשט, מ'רעדט פון א טאטע וואס האט אסאך טעכטער, גרויסע מיט קליינע, בוגרות'ן מיט קטנות, מיט נערות, און ער האט מקדש געווען איינע פון זיין טעכטער סתם, ער ווייסט נישט וועלכע טאכטער, פשט, איינער האט געגעבן פארן טאטן קידושין געלט, און מ'האט נישט געזאגט אויף וועלכע טאכטער איז די דין איז זאגט דארט די משנה אז די בוגרות'ן זיי האבן זעכער נישט קיין פראבלעם ווייל די בוגרות'ן די טאטע קען דאך זיי נישט מקדש זיין איז זיי זענען דרויסן פון בילד נאר וואס די קטנות'ן זיי האבן א פראבלעם ווייל מ'ווייסט נישט וועלכע מיידל דא איז מקודשת איז קען מען לכאורה מדייק זיין הא קטנות בכלל פשט אז די קטנות האבן דא א פראבלעם איי ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו ותיובתא דרבא לויט רבא איז דאס א קשיא ווייל לויט רבא קידושין שאין מסורין לביאה דאך נישט קיין קידושין איז צווישן אלע קטנות אפילו מ'וועט זאגן איינס פון זיי איז מקודש און מ'ווייסט נישט וועלכע וואוינען מיט איר קען מען נישט, ווייל מען ווייסט דאך נישט וועלכע, יעדעס איינס איז דא א ספק אפשר זי אן אחות אשתו, און וואס האט רבא געזאגט ביי אזא ציור, קידושין שאין מסורין לביאה, איז נישט קיין קידושין, און מען זעט בכל אופן אין די משנה דארט אז ס'איז נישט אזוי, און די משנה פון די משנה דארט קען מען מדייק זיין אז די קטנות האבן א פראבלעם, לויט רבא פארוואס? ענטפערט די גמרא אמר לך רבא, רבא קען ענטפערן הכא במאי עסקינן, כשאין שם אלא גדולה וקטנה, פשט רבא זאגט אז די משנה רעדט זיך נישט א טאטע וואס האט אסאך טעכטער, די משנה רעדט זיך א טאטע וואס האט צוויי טעכטער, א גדולה, מיט א קטנה, איז ביי אזא ציור זאגט די משנה אז טאמער די טאטע האט מקדש געווען איינע פון די טעכטער, אונז ווייסט נישט וועלכע, פשט די מאן וואס האט מקדש געווען די טעכטער דא האט געזאגט פארן טאטן איך וויל מקדש זיין איינע פון דיינע טעכטער, אבער ער האט נישט געזאגט וועלכע, זאגט די משנה אז די בוגרת האט נישט קיין פראבלעם ווייל איר קען די טאטע סיי ווי נישט מקדש זיין, ווער האט יא א פראבלעם די קטנה, די קטנה איז טאקע מקודשת, און דא ס'איז אוודאי קידושין מסורין לביאה ווייל ס'איז נישט דא דא נאך שוועסטערס, ווייסט מען קלאר אז מ'האט געמיינט די קטנה, איי הא בוגרות קתני בוגרות ס'א לשון רבים איז משמע ס'איז יא דא אסאך טעכטער, יא אסאך בוגרות און אסאך קטנות, זאגט די גמרא ניין מאי בוגרות, בוגרות דעלמא, בוגרות קען מען זאגן, מען רעדט דא בוגרות פון די וועלט, פשט אויף די וועלט איז דא אסאך בוגרות און די משנה זאגט אז טאמער איינער פון זייער טאטעס וועלן אננעמען קידושין פאר זייער טעכטער איז טאמער ס'דא איין בוגרת מיט איין קטנה איז די בוגרת האט נישט קיין פראבלעם און די קטנה איז טאקע מקודשת. איי פרעגט די גמרא, אי הכי מאי למימרא, אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די משנה, פשט טאמער מען רעדט פון א טאטע וואס האט אסאך טעכטער און די משנה זאגט טאקע אז די בוגרות האבן נישט א פראבלעם די קטנות האבן יא א פראבלעם, פארשטיי איך וואס די חידוש אין די משנה איז, די חידוש אין די משנה איז אז אפילו ס'איז קידושין שאין מסורין לביאה האט עס א דין פון קידושין, אבער טאמער די משנה רעדט זיך ביי א פשוט'ע ציור פון א טאטע וואס האט איין גדולה מיט איין קטנה, און די טאטע האט אנגענומען קידושין אויף דעם זאגט די משנה אז די גדולה די בוגרת האט נישט קיין פראבלעם, די קטנה איז מקודשת, וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך אז די בוגרת באלאנגט נישט פארן טאטן, איז די טאטע קען איר נישט מקדש זיין און די קטנה יא, זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן די חידוש איז דשויתיה שליח, דא רעדט זיך אז די טאטע האט טאקע צוויי טעכטער א גדולה מיט א קטנה אבער וואס די גדולה האט געזאגט פארן טאטן איך מאך דיך א שליח אנצונעמען פאר מיר קידושין קומט אויס די טאטע קען יא מקדש זיין זיין צוויי טעכטער סיי די גרויסע סיי די קטנה יעצט איז געגאנגען א מענטש און ער האט געגעבן קידושין פארן טאטן און מ'האט נישט מפרש געווען וועלכע טאכטער, איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז ס'קען זיין די בוגרת און ס'קען זיין די קטנה, איז מהו דתימא כי מקבל קידושין אדעתא דידה קא מקבל, דא וואלט געווען אפשר א צד אז די טאטע האט אנגענומען קידושין פאר די גדולה, קא משמע לן דא זאגט די משנה אז ניין, דלא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה, א מענטש לאזט נישט איבער א זאך עס האט הנאה פשט די גדולה, אפילו די טאטע וועט מקדש זיין די גדולה, אבער די געלט די כסף קידושין גייט צו די מיידל, ביי די קטנה גייט די כסף קידושין צום טאטן, איז גאנץ קלאר די טאטע האט געמיינט די קטנה, און פאר דעם טאקע די גרויסע האט נישט קיין פראבלעם די קטנה איז מקודשת. איי פרעגט די גמרא מי לא עסקינן דאמרה ליה קידושי לדידך, ס'קען דאך אבער אויך זיין ביי א ציור אז די גרויסע האט געזאגט פארן טאטן זיי מיך מקדש פאר איינעם און קענסט האלטן די געלט, איז פשט אז די טאטע האט נישט דא די נגיעה צו מאכן די געלט פון די קטנה, פון דעסוועגן זעהט מען אז די משנה זאגט די גדולה איז נישט מקודשת די קטנה יא, זאגט די גמרא אפילו הכי לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה, פשט ווי נישט ווי די טאטע האט א מצוה צו מקדש זיין זיין טאכטער די קטנה, ווייל ווי שטייט אין פסוק ואת בנותיכם תנו לאנשים, ביי די גדולה האט ער נישט די מצוה ממילא זאגט אונז די משנה אז ס'איז גאנץ קלאר די טאטע האט געמיינט די קטנה נישט די גדולה, די גדולה האט נישט קיין פראבלעם און די קטנה איז מקודשת. תא שמע, פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף רבא פון א משנה, שטייט אין די משנה מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, ער האט חתונה געהאט קודם מיט איין פרוי, ער האט געהאט א פאק פון קינדער, שפעטער האט ער חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, און ער האט געהאט נאך א פאק פון קינדער, ואמר, און דער טאטע האט געזאגט אזוי קידשתי את בתי הגדולה, איך האב מקדש געווען מיין גדולה, מיין טאכטער וואס איז א גדולה, ואיני יודע אם גדולה שבגדולות ואם גדולה שבקטנות, אם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, פשט, איך ווייס דאך נישט וואס איז די גדולה, איך געדענק נאר ס'איז געווען די גדולה, איך ווייס אבער נישט וועלכע גדולה, ס'קען זיין כ'האב געמיינט די עלטסטע טאכטער פון די ערשטע פרוי, אדער ס'קען מיינען די עלטסטע טאכטער פון די צווייטע פרוי, אדער ס'קען גאר זיין די יונגסטע טאכטער פון די ערשטע פרוי, וואס איז עלטער פון אלע טעכטער וואס ער האט געהאט מיט די צווייטע פרוי, פשט, אלע מיידלעך דא, לאמיר זאגן ער האט געהאט צען מיידלעך, פינף פון איין פרוי פינף פון די צווייטע, אלע חוץ די לעצטע, קען מען רופן גדולה ווייל יעדער איינער האט א שוועסטער אונטער זיך, איז די דין איז טאקע כולן אסירות, חוץ מקטנות שבקטנות דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, אז היות מען ווייסט דאך נישט וועלכע איז מקודשת, איז אלע זענען אסור חתונה צו האבן אן א גט, חוץ די יונגסטע, די יונגסטע איז דאך זיכער נישט קיין גדולה, אבער אלע אנדערע קען מען רופן גדולה. יעצט לכאורה דא רעדט זיך א קידושין שאין מסורין לביאה, דער מאן טאר נישט וואוינען מיט קיינער פון די שוועסטערס ווייל יעדע שוועסטער איז דא א ספק אפשר איז זי אן אחות אשה, פון דעסטוועגן זעהט מען אז אלע זענען אסור, זעהט מען לכאורה נישט ווי רבא זעהט מען קידושין שאין מסורין לביאה הייסט קידושין, זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו, פשט דא רעדט זיך ביי אן אנדערע ציור דא רעדט זיך נישט ביי א ציור אז דער טאטע האט גענומען קידושין ער ווייסט טאקע נישט מיט וועלכע, אמאל דער טאטע האט יא געוויסט מיט וועלכע, פשט א מאן איז געגאנגען צום טאטען און האט מקדש געווען די גדולה און דער טאטע האט געוויזן פאר דעם מאן דאס איז די גדולה וואס איך האב געמיינט נאר שפעטער האט ער פארגעסן, איז דא, דאס הייסט נישט קידושין שאין מסורין לביאה, ווייל בשעת מעשה איז געווען מסורין לביאה, איז דערפאר איז קידושין טאקע חל, דייקא נמי די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז מען האט געוויסט אמאל שפעטער האט מען פארגעסן דקתני איני יודע די טאטע זאגט איך ווייס נישט וועלכע מיידל דאס איז געווען ולא קתני אין ידוע שטייט נישט אין ידוע מען האט קיינמאל נישט געוויסט מען האט יא אמאל געוויסט יעצט ווייסט מען נישט שמע מינה איז טאקע א גוטע דיוק איי פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא וואס די חידוש פארשטייט זיך אז מען האט אמאל געוויסט יעצט ווייסט מען נישט זענען אלע אסור זאגט די גמרא לאפוקי מדרבי יוסי, דער חידוש פון ר' מאיר איז אז ער האלט אנדערש ווי רבי יוסי, דאמר לא מחית איניש נפשיה לספיקא, קמשמע לן דמחית איניש נפשיה לספיקא פשט רבי יוסי קריגט זיך אויף ר' מאיר, רבי יוסי האלט ביי אזא ציור אז די טאטע זאגט איך האב מקדש געווען די גדולה, ווייסט מען קלאר ווער דאס איז ווער? די עלטסטע פון די עלטסטע, די עלטסטע פון די ערשטע פרוי פארוואס? ווייל רבי יוסי האלט אז א מענטש לייגט זיך נישט אריין א ספק, א מענטש זאגט א לשון וויל ער זאגן די קלארסטע לשון אויף די וועלט, און מילא אז ער האט געזאגט גדולה איז זעכער האט ער געמיינט די גדולה וואס אויף איר איז נישטא קיין שום ספק אז זי איז די גדולה, ווער? די עלטסטע פון די עלטסטע, איז ר' מאיר האלט אנדערש, ר' מאיר האלט אז אלע קענען הייסן גדולה חוץ די אינגסטע, דאס איז די חידוש פון די משנה, אבער אוודאי קען זיין ווי רבא האט געזאגט אז קידושין שאינו מסורין לביאה הייסט נישט קיין קידושין, תא שמע, פרעגט אונז די גמרא נאך א קשיא אויף רבא פון א משנה אין יבמות, די משנה זאגט דארט, מי שקידש אחת משתי אחיות, ואינו יודע איזה קידש, איינער האט מקדש געווען איינס פון צוויי שוועסטערס לאמיר זאגן רחל און לאה, ער האט מקדש געווען איינס פון זיי ווייסט נישט וועלכע, איז די דין איז נותן גט לזו וגט לזו, דארף ער געבן א גט פאר ביידע, ווייל ער ווייסט דאך נישט וועלכע זיין פרוי, ביידע הייסן א ספק אשת איש, ווילאנג ביידע קריגן נישט א גט, יעצט לכאורה, פארוואס אויב ער ווייסט נישט מיט וועלכע, איז דאך עס קידושין שאינו מסורין לביאה ווייל ער קען דאך נישט וואוינען מיט קיין איינס פון זיי, יעדעס איינס איז א ספק אחות אשה, לויט רבא איז קידושין שאינו מסורין לביאה דאך נישט קיין קידושין, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, הכא במאי עסקינן, כשהוכרו ולבסוף נתערבו פשט אמאל האט מען געוויסט בשעת'ן קידושין האט ער יא געוויסט און מילא דעמאלס איז געווען קידושין המסורין לביאה שפעטער האט מען פארגעסן און ממילא מוז ער געבן א גט פאר ביידע דייקא נמי דקתני אינו יודע ולא קתני אינו ידוע והא ראיה עס שטייט טאקע אין די משנה אינו יודע אינו יודע איז משמע אמאל האט מען געוויסט יעצט ווייסט מען נישט טאמער מען האט קיינמאל נישט געוויסט וואלט געדארפט שטיין אינו ידוע איז טאקע א ראיה אי הכי מאי למימרא וואס איז די חידוש פון די משנה פארשטייט זיך, טאמער מען האט אמאל געוואוסט, יעצט ווייסט מען נישט, איז ביידע פרויען דארפן האבן א גט. ענטפערט די גמרא, סיפא איצטריכא ליה, די עיקר חידוש אין די משנה דארט איז די סיפא. וואס שטייט אין די סיפא? אין די סיפא שטייט, מת ולו אח אחד, חולץ לשתיהן, פשט וואס איז טאמער ראובן האט מקדש געווען איינס פון צוויי שוועסטערס אדער רחל אדער לאה, שפעטער איז ראובן געשטארבן אן קינדער, איז דארף יעצט זיין ברודער שמעון מאכן חליצה מיט די ביידע שוועסטערס מיט רחל און מיט לאה, יעצט מייבם זיין וועט ער נישט קענען, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן ער וועט מייבם זיין רחל, ער קען נישט מייבם זיין רחל ווייל קען זיין אז רחל איז קיינמאל נישט געווען זיין ברידער'ס פרוי, קען זיין לאה איז געווען זיין ברידער'ס פרוי, און לאה ווארט דאך יעצט אויף יבום, לאה האט א זיקה צו אים, פשט ווען איינער שטארבט און לאזט נישט איבער קיין קינדער, איז ווערט דא א זיקה, עס ווערט א געוויסע חיבור צווישן די פרוי זיינע מיט די ברידערס וואס זענען איבערגעבליבן וואס וואס לעבן, איז לאה האט א זיקה צו אים, ער וועט מייבם זיין רחל, וואוינט ער מיט אחות זקוקתו, חזל לאזן נישט וואוינען מיט אחות זקוקתו פשט ער טאר נישט מייבם זיין רחל על הצד אז לאה איז באמת די פרוי וואס מען דארף מייבם זיין טאר ער נישט מייבם זיין רחל יעצט ער קען אויך נישט געבן חליצה קודם פאר איינס און שפעטער מייבם זיין די אנדערע ווייל סאיז אויך דא א ספק אפשר דאס איז אחות חלוצתו אחות חלוצתו איז אויך אן איסור איז די איינציגסטע זאך וואס ער קען דא טון איז ער דארף געבן חליצה פאר ביידע סיי פאר רחל און סיי פאר לאה מספק דארף ער געבן דא צוויי חליצות, יעצט וואס איז טאמער היו לו שנים, ס'טייטש וואס איז טאמער ראובן האט צוויי ברידערס שמעון מיט לוי, און ראובן איז געגאנגען, ער האט מקדש געווען אדער רחל אדער לאה מ'ווייסט נישט וועלכע, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, שמעון און לוי זענען דא געבליבן, איז דא איז די דין אחד חולץ ואחד מייבם, פשט שמעון מאכט חליצה מיט איינס פון זיי אדער מיט רחל אדער מיט לאה לאמיר זאגן מיט רחל, און נאכדעם קען לוי מייבם זיין לאה, יעצט ס'מוז זיין אויף די סדר, דהיינו עס מוז זיין קודם אז שמעון מאכט חליצה און נאכדעם קען לוי מייבם זיין פארקערט קען מען נישט דהיינו לוי קען נישט קודם מייבם זיין לאה און נאכדעם וועט שמעון מאכן חליצה מיט רחל ווייל עס קען זיין אז רחל איז געווען די ריכטיגע פרוי דא פון ראובן איז פשט ס'איז דא דא א זיקה צווישן רחל מיט לוי איז טאמער ס'איז דא א זיקה צווישן רחל און לוי קען נישט לוי יעצט חתונה מיט רחל'ס שוועסטער ס'איז אחות זקוקתו אבער נאכדעם וואס שמעון מאכט חליצה מיט רחל איז אפילו על הצד אז רחל איז געווען די ריכטיגע פרוי, אבער ברגע וואס ער מאכט חליצה מיט איר, איז גייט די זיקה אוועק, איז שוין נישט דא קיין זיקה צווישן לוי מיט לאה, קען לוי חתונה מיט לאה. יעצט דאס איז אלץ על הצד אז רחל איז געווען די ריכטיגע פרוי, טאמער לאה טאמער לאה איז די ריכטיגע פרוי, איז פשוט אז לוי קען אים מייבם זיין, ווייל דאס איז דאך מצוות יבום, פשט ממה נפשך, טאמער שמעון מאכט חליצה מיט רחל, קען שפעטער לוי מייבם זיין לאה, איז. ווייטער זאגט די משנה פאר פאר מען זעט דא וואס די חידוש איז, זאגט די משנה ווייטער אם קדמו וכנסו, טאמער ביידע האבן נישט געפאלגט פשט, שמעון דארף מאכן חליצה און לוי קען מייבם זיין, וואס איז טאמער ביידע האבן חתונה געהאט, שמעון האט גענומען רחל און לוי גענומען לאה, איז דא אין מוציאין אותם מידם, מען צווינגט זיך נישט צו גט'ן, ווייל די איינציגסטע פראבלעם דא איז געווען אחות זקוקתו, איז קודם כל דער פראבלעם איז שוין נישט דא, ווייל אמאל איז געווען א זיקה, יעצט איז זיכער אז די פרוי וואס האט געדארפט יבום האט געקריגן יבום, די זיקה איז סתם אזוי שוין נישט דא, און די גאנצע פראבלעם איז געווען אחות זקוקתו איז דאך נאר א דרבנן'דיגע פראבלעם, ס'איז א ספק דרבנן, איז מען צווינגט נישט דא א גט. אבער על כל פנים, דאס שטייט אין די סיפא פון די משנה, און די חידוש, ווי די גמרא זאגט דא די חידוש פון די סיפא איז, אז דווקא מיחלץ והדר יבומי, אבל יבומי והדר מיחלץ לא, דקא פגע באחות זקוקתו, פשט די חידוש אין די סיפא איז, אז ס'מוז טאקע זיין אויף די סדר אז קודם זאל שמעון מאכן חליצה, און נאר נאכדעם קען לוי מייבם זיין, ווייל טאמער ס'זאל זיין פארקערט, טאמער לוי וועט קודם מייבם זיין און נאכדעם וועט שמעון מאכן חליצה, איז דאך דא די פראבלעם פון אחות זקוקתו, דאס איז די חידוש פון די משנה אבער אוודאי אין די רישא איז נישטא קיין חידוש. תא שמע, פרעגט די גמרא יעצט נאך א קשיא אויף רבא פון א משנה, די משנה זאגט דארט בהמשך אין יבמות, שניים שקידשו שתי אחיות, וואס איז טאמער צוויי מענטשן האבן מקדש געווען צוויי שוועסטערס, ראובן מיט משה, ראובן האט מקדש געווען אדער רחל אדער לאה, און משה האט מקדש געווען אדער רחל אדער לאה, זה אינו יודע איזה קידש וזה אינו יודע איזה קידש, ביידע ווייסן נישט וועלכע זיי האבן מקדש געווען, נאר וואס אונז ווייס מיר אז אדער רחל אדער לאה, איינס פון זיי האט ראובן מקדש געווען און איינס פון זיי האט משה מקדש געווען, איז די דין איז זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין, ביידע דארפן געבן גיטין פאר ביידע פרויען, איי פארוואס? לויט רבא איז דאך ס'קידושין שאין מסורין לביאה, זיי טארן דאך נישט וואוינען מיט קיינס פון זיי אלס אחות אשה, איז פארוואס איז די קידושין בכלל תופס? ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריער הכא נמי שהוכרו ולבסוף נתערבו, דייקא נמי דקתני אינו יודע ולא קתני אינו ידוע שמע מינה, פשט ווייטער ס'רעדט זיך דא אז אמאל האט מען געוואוסט שפעטער ווייסט מען נישט, פשט בשעת מעשה איז געווען קידושין המסורין לביאה, און ממילא די פראבלעם איז נישט דא, איי אי הכי מאי למימרא, וואס איז די חידוש אין די משנה? זאגט די גמרא ווייטער די חידוש איז נישט אין די רישא, די חידוש איז אין די סיפא, סיפא איצטריך ליה וואס שטייט אין די סיפא? אין די סיפא שטייט מתו לזה אח ולזה אח, פשט דאס איז טאמער ראובן און משה זענען ביידע געשטארבן, ראובן האט איבערגעלאזט א ברודער שמעון, משה האט איבערגעלאזט א ברודער אהרן, איז די דין איז זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, פשט איז סיי משה סיי אהרן און סיי שמעון ביידע וועלן דארפן מאכן חליצה סיי מיט רחל סיי מיט לאה, יעצט יבום קען קיינער נישט מאכן ווי מען האט פריערט געזעהן, ווייל קען זיין די פרוי וואס ביסט מייבם איז אחות זקוקתו, איז וואס נישטא קיין ברירה, סיי אהרן און סיי שמעון וועלן ביידע דארפן מאכן חליצה, אבער, זאגט די משנה דארט ווייטער, וואס איז טאמער לזה אחד ולזה שניים, פשט ראובן האט צוויי ברידער שמעון און לוי, משה האט נאר איין ברודער אהרן, איז דא איז האחד חולץ לשניים, פשט אהרן קען נישט מייבם זיין קיינס פון זיי, יעדעס איינס טאמער עט זי פרובירן צו מייבם זיין קען זיין זי איז אחות זקוקתו, איז ער קען נישט מייבם זיין איינציג זאך וואס ער קען טון איז געבן חליצה פאר ביידע, איז נאכדעם וואס אהרן געבט חליצה פאר ביידע, בלייבט דא איבער שמעון און לוי, והשניים, אחד חולץ, ואחד מייבם, שמעון מאכט חליצה מיט איינע פון די פרויען, און נאכדעם קען לוי מאכן יבום מיט די אנדערע די זעלבע חשבון פון פריערט. זאגט די משנה ווייטער אם קדמו וכנסו, אין מוציאין אותן מידם, די זעלבע זאך טאמער שמעון און לוי וועלן נעמען רחל און לאה, זיי וועלן נישט פאלגן, איז אויך מען צווינגט נישט א גט דא. יעצט וואס איז די חידוש דא אין די משנה, די חידוש איז דווקא מיחלץ והדר יבומי, פשט סדארף זיין דווקא אויף די סדר, קודם דארף אהרן געבן חליצה פאר ביידע, און נאר נאכדעם קען שמעון און לוי איינער וועט מאכן חליצה און אנדערע וועט מאכן יבום, אבל יבומי והדר מיחלץ לא, אבער פארקערט קען נישט זיין, פשט סקען נישט זיין אז שמעון העט מאכן חליצה, לוי העט מאכן יבום, און נאר נאכדעם העט אהרן מאכן חליצה, פארוואס? ווייל דקא פגע ביבמה לשוק, ווייל ס'קען זיין אז אין אמת'ן אריין די פרוי וואס לוי מאכט דא יבום מיט איז קיינמאל נישט געווען זיין ברודער'ס פרוי, נאר ס'איז געווען די משה'ס פרוי, און אהרן האט דאך נישט געמאכט קיין חליצה, איז פשט די פרוי איז נאך זקוק צו אהרן, מען טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי איידער זי קריגט נישט קיין חליצה, איז פאר דעם דארף עס זיין אויף די סדר קודם עט אהרן מאכן חליצה מיט ביידע פרויען און נאר נאכדעם קען שמעון און לוי איין מאכט חליצה און די אנדערע מאכט יבום.